הושע פרק י פרשה ט ו, אמת סדר הפרשה עס גייט ווייטער אריין די נעקסטע פרק אונז גייען מפסיק זיין דארט ווי די פרק איז מפסיק להפסק הענין פשוט גרינגער. ס'איז דא א נייע א נייע תוכחה די תוכחה גייט בעיקר אויף דעם אז שוין פון לאנג שוין יארן לאנג הונדרעט יארן זינדיגען די אידן ממילא קומט זיך זייער עונש און ס'גייט בעיקר מיט א משל אז אפרים איז אזוי ווי א עגלה אזוי ווי א קאלב וואס מען אקערט מיט דעם, און ער רעדט פון די משל פון אקערן א פעלד, וואס געשעהט מיט דעם? זאגט ער אזוי, מימי הגבעה חטאת ישראל. שם עמדו, שוין פון די צייט פון גבעה, אונז האבן שוין געזעהן די לשון, פון די צייט פון פלגש בגבעה, דאס איז האט געהייסן אין יענע צייטן די גרעסטע גרויסע אמאליגע חטא וואס די אידן האבן געטוהן, דארט האבן זיי שוין זיין געזינדיגט, שם עמדו, דארט זענען זיי געשטאנען, רשי זאגט זיי שטייען נאכאלץ, זיי האבן נאכאלץ נישט געסטאפט די סארט חטאים. לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני עלוה. נישט קיין קלארע פסוק, לויט ווי רש י לערנט, וויבאלד זיי האבן זיך געזינדיגט האבן זיי נישט מצליח געווען די מלחמה וואס זיי האבן געהאט דעמאלטס אין גבעה אויף בני עלוה, אדער בני עוולה, די זעלבע זעלבע לשון, אדער דאס האבן זיי געטראכט אז עס וועט נישט קומען למעשה איז יא געקומען, און וואס זאגט דער אייבערשטער באותי? ווען איך וועל וועלן ואסרם, איך וועל זיי מוסר'ן, ואספו עליהם, ואספו עליהם עמים, באסרם לשתי עינותם, ווען איך וועל וועלן, איך וועל זיי מעניש זיין שוין אויף די חטא, שוין פון מימי הגבעה, איך וועל צוזאם נעמען אויף זיי פעלקער, און איך וועל זיי צובינדן לשתי עינותם, נאך א נישט קלארע זאך, רש י זאגט אז דאס גייט שוין אויף די וואס גייט פאראויס זאגן וועגן א עגלה וואס מען שפאנט איין צו א צו חורש זיין, אז די שתי עינותם אזוי ווי מען בינדט צו צוויי עגלות אדער צו צוויי שטעקענעס חורש צו זיין. אדער מיינט עס דער משל פון צוויי עמים אשור און מצרים אדער אנדערע עמים וואס גייען זיי רודפ'ן זאגט ער אזוי דאס איז דער משל ואפרים עגלה מלומדה אהבתי לדוש אפרים איז א געלערנטע געלערנט מיינט נישט דא געלערנט מיינט מלשון מלמד הבקר זי איז צוגעוואוינט זי איז אנגעטוהן מיט די יאוק מיט די זאכן וואס מען לייגט אויף די בקר כדי זי זאל חורש זיין אהבתי לדוש איך האב ליב צו דש זיין מיט איר ואני, וואס גיי איך, און וואס גיי איך טון? דאס הייסט, אין אנדערע ווערטער די משל איז, די אייבערשטער מוסר'ט, אזוי ווי מוסר איז מלשון מלמד זיין בקר, ער מוסר'ט אז שוין לאנג אפרים. ואני עברתי על טוב צוארה, איך האב ארויפגעלייגט אויף איר שיינע, אויף איר שיינע אקסל, אויף איר שיינע צוואר, אויף איר שיינע נעק, ארכיב אפרים, איך וועל רייטן אויף אפרים, יחרוש יהודה, וועט יהודה אקערען, ישדד לו יעקב, יעקב וועט מאכן, ישדד איז אויך א לשון שידד ניר, מען מאכט, אקערען איז א לשון ישדד. יעצט וואס וואלטן ענק געדארפט טון? זרעו לכם צדקה, קצרו לפי חסד, נירו לכם ניר, ועת לדרוש את אדני, עד יבוא ויורה צדק לכם. ס'הייסט די משל איז אזוי, ריכטיג וואלט געווען אז מען זייט איין צדקה, מען שניידט חסד, מען אקערט זיך גוטע אקערען, און מען ווארט, דרש'ענען, מיר פארשן דער אייבערשטער ער וועט קומען יורה צדק זיין, דאס איז מלשון יורה מלקוש, יא, ס'הייסט כביכול די רעגן וואס קומט שפעטער, פון דעם וואקסט גוטע זאכן, דאס איז די הוראת צדק וואס דער אייבערשטער געבט.

האסטו געגעסן פרי כחש פאלשע פרוכט הייסט פרוכט וואס איז נישט גוט כחוש מיינט ביי א פרוכט אז ס'איז נישט געשמאק יא שמן און כחוש און פארוואס הייסט עס כחוש ווייל ס'איז פאלש הייסט א אמת'דיגע פרוכט פרי צדק פרי חסד איז נאמן מ'האט געזייעט און ס'איז געוואקסן גוט אז מ'זייעט א גרויסע א גרויסע זייעכץ און וואקסן וואקסט עפעס שוואך דאס איז א שקר ס'איז כחוש ס'איז מכחיש בבעל ס'איז א פרי כחש. פארוואס האסטו אלץ געטון? האסט זיך בטח געווען אין דיינע דרכים, מיט דיינע דרכי עבודה זרה, אין דיינע גיבורים, האסט געמיינט אז זיך סומך זיין אויף גיבורים, ס'הייבט זיך נישט אן, דו האסט נישט קיין גיבורים, דו האסט נישט גארנישט, וואס איז געשען? וקאם שאון בעמך, עס איז געקומען א חורבן אין דיין פאלק, וכל מבצריך יושד, דיינע פעסטונגען האט מען צעבראכן, אזוי ווי כשוד שלמן בית ארבאל ביום מלחמה. פשוט מיינט דאס איז געווען עפעס א מלחמה ידועה אין בית ארבאל, איז געווען דער מלך אדער דער שר צבא איז געווען שלמן, און ער האט צעבראכן די ביי א מלחמה וואס האט ער געטון? אם על בנים רוטשה א מאמע אויף די קינדער צעריסן צעשמעטערט ככה עשה לכם בית אל מפני רעת רעתכם בשחר נדמה נדמה מלך ישראל דאס אלעס האט אזוי ווי עס איז געווען ביי בית ארבאל וועט טון צו ענק אדער האט געטון צו ענק ער האט שוין געטון כאילו ווייל די עוון די חטא איז שוין געווען. בית אל די חטאים פון בית אל וועגן ענקער שלעכטס אין דער פרי וועט צעברעכן ווערן דער מלך ישראל דאס איז ווייטער לכאורה א משל אזא מלחמה מ'שטייט אויף אין דער פרי און מ'איז צעבראכן אדער דא נאך משלים וואס רש"י זאגט און אנדערע